הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך, מסכת שבת, דף קוף יוד ח. זענען מיר נאך פיר ווערטער אונטן דף קוף יוד ז עמוד ב'. עס האט מען געהאט פריער א מחלוקת, רב חידקא האלט אז מען דארף עסן שבת פיר סעודות, די חכמים האלטן אז מען דארף עסן שבת דריי סעודות. פרעגט די גמרא א קשיא אויף ר' חידקא, תנן, ס'האט מען געלערנט אין די משנה נפלה דליקה בלילי שבת, אז ס'ברעכט אויס א פייער פרייטאג צונאכטס, מצילין מעגסטו נאר ראטעווען מזון שלש סעודות, מאי לאו מאי, ס'דען נישט די משנה רעדט דאך דלא אכל, ער האלט נאך פאר די סעודה. מעג ער גיין ראטעווען נאר דריי סעודות? איז א קשיא אויף ר' חידקא וואס ר' חידקא האלט אז מען דארף עסן פיר סעודות, לויט ר' חידקא וואלט די משנה געדארפט זאגן גמרא לא, די משנה קען זיך רעדן דאכל, אויב פרייטאג צונאכטס נאך די סעודה ברעכט אויס א פייער, ראטעווע דריי סעודות פאר בייטאג, פארקערט ר' חידקא קען נאך האלטן. זאגט די גמרא עס שטימט דאך אבער נישט ווייטער, שטייט ווייטער אין די משנה אויב ס'ברעכט אויס א פייער שחרית איז מצילין מזון שתי סעודות. מעגסט נאר ראטעווען צוויי סעודות ווייל איינס האסטו שוין געגעסן ביינאכט, מאי לאו מאי ס'איז דען נישט דלא אכל ער האלט פאר די ערשטע סעודה, ס'איז דאך א קשיא אויף רב חידקא ווייל רב חידקא האלט דריי סעודות ביי טאג, זאגט די גמרא לא, רב חידקא קען עס איינזעצן דאכל שחרית ס'האט אויסגעבראכן א פייער שבת צופרי נאך סעודה נאך צוויי סעודות, פרעגט די גמרא ס'שטימט נישט ווייטער שטייט אויב ס'ברעכט אויס א פייער במנחה מצילין. מזון סעודה אחת. מאי לאו דלא אכל, ער האלט פארן עסן וואס נאך איין סעודה קענסטו עסן. לויט ר' חידקא האסט דאך נאך צוויי סעודות. זאגט ער לא דאכל, ער האט שוין געגעסן די דריטע, ער האט שוין געגעסן פרייטאג צונאכטס, שבת צופרי, נאך א סעודה, יעצט האלט ער פאר די לעצטע סעודה. פרעגט אבער די גמרא והא מדקתני סיפא אין די סיפא שטייט ר' יוסי אומר לעולם ס'איז נישט משנה ווען די פייער ברעכט אויס צו צופרי צו ביינאכט אלץ מצילין מזון שלש סעודות איז געדרינגען מכלל דתנא קמא שלש סבירא ליה יא? ס'הייסט תנא קמא האלט אויכעט דריי נאר ס'איז א חילוק ווען די פייער ברעכט אויס, וואלט די תנא קמא געהאלטן פֿיר, שיטת רב חידקא, וואלט רבי יוסי געקומען זאגן לעולם פֿיר, רבי יוסי האלט, מען לאזט אים אלץ נעמען וויפיל ער מעג עסן, ס'האט נישט צוטון וויפיל ער האט שוין געגעסן. איז דאך לכאורה ענטפערט די גמרא גערעכט, אלא מחוורתא מתניתין דלא כרבי חידקא, די משנה איז נישט רבי חידקא, רבי חידקא האלט פיר סעודות די משנה האלט דריי סעודות. גייט די גמרא פרעגן א אנדערע קשיא, שטייט אין מסכת פאה, והא מדתנן מי שיש לו מזון שתי סעודות, אויב איינער איז א ארעמאן מעג ער נעמען צדקה, אבער אין צדקה איז דא אפאר סארטן צדקה, ס'דא א ארעמאן, נאכדעם דא א ארי ארעמאן. עני ואביון מגוזלו איז דא א איז ווער ס'האט צוויי סעודות א נארמאלע טאג עסט א מענטש צוויי סעודות די גוים האבן איינגעפירט לאנטש און דארט איז דא בראנטש אבער על פי תורה איז דא פרישטאג מיט נאכטמאל צוויי סעודות א טאג שבת דריי סעודות דאס טייטש שבת צופרי, שבת ביי מנחה, און נאכדעם די מוצאי שבת דאס איז שוין פון יעדן טאג צוויי סעודות צופרי און ביינאכט. שטייט אין מסכת פאה מי שיש לו מזון שתי סעודות לא יטול מן התמחוי ער קען נישט נעמען פון וויאזוי הייסט די וויאזוי ער האט דארט נו? נישט תומכי שבת. פאר זיי איז א משביע. ס'דא תומכי שבת דאס טייטש מ'דא ס'דא מ'געט געלט נאכדעם איז דא מ'געט פעקלעך נאכדעם איז דא מ'געט פלעיטס. תמחוי. דאס איז נישט מ'געט זיך מ'געט זיך א פארשען. ווער ס'האט ווער ס'האט מזון ארבע עשרה סעודות ווער ס'האט פאר א וואך. וויפיל עסט מען אין א וואך? זיבן טעג? פערצן סעודות? לא יטול מן הקופה, דאס טייטש אזוי, א ארעמאן וואס האט היינט נישט צו עסן, ער מעג אריין גיין אין תמחוי נעמען עסן. אויב איינער האט פאר היינט צוויי סעודות, ער קען נישט נעמען פון די תמחוי, ער קען נעמען פון די פושקע וואס מען טיילט אויס, געלט צו קענען קויפן עסן, אויב האט ער שוין פאר די גאנצע וואך טארסטו נישט נעמען פון די קופה אויך נישט, ס'איז די נעקסטע וואך וואס איז דא. מני ווער די משנה? רב חידקא האלט שבת עסט מען פֿיר סעודות, די חכמים האלטן שבת עסט מען דריי סעודות, לויט די חכמים וואלט געדארפט זיין ווער ס'האט פֿופֿצן סעודות, ניין לויט רב חידקא איז זעכצן סעודות שבת עסט מען דריי, עטס ווייסט נישט וויפיל מוצאי שבת פון די נעקסטע סעודה?

ס'איז פאר זיבן טעג, זיבן טעג צופרי און ביינאכט איז פֿערצן, לייגסט צו א מנחה אינמיטן א שלש סעודות, איז פרעגט די גמרא לא רבנן ולא רב חידקא אי רבנן חמסרי, פֿופֿצן אי רב חידקא שיתסרי, גמרא לעולם רבנן, אבער דא קוק אהער, דו פרעגסט מיך ער דארף האבן פֿופֿצן סעודות, כ'זאג ניין, אנטשולדיגט, ר' ארי'לע, מאי דבעית למיכל באפוקי שבתא, וואס דו ווילסט עסן על מוצאי שבת ביי די סעודה, אכליה בשבתא, סאו קוק הער, לאמיר זאגן ער האט ער האט פֿערצן סעודות, קענסטו נאכנישט נעמען קיין געלט די וואך, איי ער האט נישט פאר שלש סעודות, נעם די סעודה וואס דו ווילסט עסן מוצאי שבת, רוק עס פאר שבת נאכמיטאג, סאו דו האסט פֿערצן סעודות. און אפילו תי, איז די גמרא לימא רבנן היא ולא רב חידקא, סאו איך האב פון דעם א קשיא קעגן רב חידקא. ווייל רב חידקא זאגט די גמרא ניין, אפילו תימא רב חידקא, ווייל מ'קען אים נאך א עצה געבן, דאמרינן ליה, מ'זאגט אים מאי דבעית למיכל במעלי שבתא, וואס דו ווילסט עסן פרייטאג נאכמיטאג אכליה לאורתא, עס, מאי דבעית למיכל במעלי שבתא, ניין, וואס דו ווילסט עסן פרייטאג צופרי, עס ביינאכט, און שבת וועסטו האבן, שבת בייטאג אליינס וועסטו האבן נאך סעודות. פרעגט די גמרא וכולי יומא דמעלי שבתא בתעניתא מותבינן ליה, סאו ער זאל פאסטן א גאנצע ערב שבת ווייל ווייל ווייל ער טאר נישט נעמען קיין געלט פון די קופה ווייל ער האט נאך געלט פאר די וואך און מען זאגט אים די שבת'דיגע פרי. זאגט די גמרא, אלא. איך קען איינזעצן די משנה זאל שטימען מיט די רבנן מיט רב חידקא לויט רבי עקיבא הא מני ווער איז די שיטה פון מסכת פאה? רבי עקיבא היא דאמר עשה שבתך חול א מענטש זאל עסן שבת צוויי סעודות אזוי ווי אין די וואכן נעם נישט פון צדקה ואל תצטרך לבריות זאלסט נישט דארפן צוקומען צו מענטשן קומט אויס קענסט מיר איך קען דיר איינזעצן די משנה זאל שטימען מיט ביידע? האלא? האלא? די משנה פון מסכת פאה איז ווער? רבי עקיבא. שבת קומט א מענטש צוויי סעודות, און ס'קען ווייטער שטימען מיט די רבנן, מיט ר' חידקא. פרעגט די גמרא א צווייטע קשיא, והא דתנן שטייט דאך דארט אין די משנה, וואס? עשה שבתך חול. עס אזוי ווי אינדערוואכן. אזוי האלט רבי עקיבא, א מענטש זאל נישט צוקומען צו קיין צו קיין צו קיין בארגן קיין געלט, א מענטש זאל נישט צוקומען צו קיין חובות. מוהרא"ש האט אזוי געזאגט האט אזוי געטון יארן ער האט נישט געהאט קיין געלט נאך די חתונה ער האט געדרוקט די רבי'ס ספרים מוהרא"ש איז געווען א קלוגע מענטש מוהרא"ש איז געווען א קלוגע מענטש ער מאכט א חשבון ווי לאנג איז מען דא די פאר יאר כ'וויל האבן סעמאן פיש כ'וויל האבן קניידלעך ניין איך וויל דרוקן ספרים איך וויל אריינברענגען די רבי אין די גאנצע וועלט געגעסן סארדינס א פושקע סארדינס קאסט א קוואדער פאר א בילקעלע דאס האט מען געגעסן יארן. און מוהרא"ש האט זייער מחשיב געווען זיין ווייב, דאס איז געווען איר צדקות אז זי האט מסכים געווען אזוי צו לעבן אבי מען זאל קענען קענען ווייטער דרוקן דעם רבינ'ס ספרים. זאגט די הייליגע גמרא, פרעגט די גמרא והא דתנן אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום, ווען א ארעמאן קומט, ער האט אריינגעוואנדערט, א אינגערמאן האט אריינגעוואנדערט אין קירית ברסלב, איז געבט מען אים, לאמיר זאגן פאר יענעם טאג, געבט מען אים מככר, א ברויט וואס קאסט א פונדיון, א חלה וואס א בילקעלע וואס קאסט א פונדיון ווען די פרייז אויף מעל איז ווען פֿיר סאה מעל קאסט א סלע. ווייסט ווי ס'ארבעט די געלט? קען נישט זאגן א בילקעלע פאר א דאלער, אפשר יעצט די פרייז אזוי הויעך אז אז אז אז פאר פאר א דאלער באקומסטו א מיני ראול. ווען פֿיר סאה מעל פארקויפט זיך פאר א סלע. געט מען פאר א פאר א ארעמאן א ככר אויף וואס קאסט א פונדיון. לן, ניין דאס איז די פרייז ער זאל קענען האבן צו עסן פאר צוויי סעודות. דאס טייטש טייטש ווען פיר סאה מעל איז א סלע איז איז איז פארקויפט זיך א ככר פאר א פונדיון וואס מען קען עס צוטיילן פאר א פרישטאג מיט א סאפער. לן, אויב וויל ער איבערנעכטיגן דארט דעמאלטס נותנין לו פרנסת לינה געט מען אים שוין די גמרא וועט שוין באלד זאגן וואס מיינט מען געבט אים אזוי ווי צו שלאפן, מ'וועט באלד זען. אם שבת, אויב וויל ער בלייבן שבת דא אין שטאט, נותנין לו מזון שלש סעודות, געבט מען אים מזון שלש סעודות, און לכאורה לימא, אז די משנה איז ווער, דאס איז די רבנן ולא רב חידקא, ווייל רב חידקא, לויט רב חידקא וואלט מען אים געדארפט געבן, פיר סעודות, גמרא לעולם אין אמת אריין רב חידקא, כגון דאיכא סעודה בהדיה, ער האט ער האט איין סעודה מיט זיך, דאמרינן ליה מ'זאגט אים הא דאיכא בהדך אכליה, איז אויב וואלט ער ווען נישט געהאט געבט מען אים טאקע פיר סעודות, פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט, און זונטאג ווען ער גייט אוועק וכי אזיל בריקן אזיל, סאו קומט אויס אויב דו ביסט אים מכריח אויפצועסן זיין אייגענע לאנטש, זיין אייגענע ברויט וואס ער האט זיך מיטגענומען פאר שבת פאר זונטאג, עט ער דאך נישט האבן זונטאג, זאגט די גמרא דמלוינן ליה סעודה בהדיה, מען געבט אים צו זונטאג נאך א סעודה ער זאל קענען ער זאל האבן אויף וואס זונטאג צופרי ווען ער גייט אוועק, אבער על כל פנים שבת עסט ער אויף זיין איבעריגע סעודה קען אויסקומען די משנה ווי ר' חידקא אז מען רעדט שוין פון די משנה מאי פרנסת לינה וואס מיינט מען געבט אים פרנסת לינה אמר רב פפא פוריא מען געבט אים א מאדראץ ובי סדיא א מאדראץ מיט א קישעלע. בי סדיא איז א קישעלע. זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן קערות שאכל בהן ערבית, די דישעס, די געצייג, די עסצייג פון פרייטאג צונאכטס, מדיחן מעג מען אויסוואשן פרייטאג צונאכטס מיט וואסער, ס'איז נישט אזוי ווי דו גרייסט עס אן פאר מוצאי שבת ווייל איך וויל עס קענען האבן פאר שבת צופרי, אזוי פירט מען זיך יא, פרייטאג צונאכטס נאך די סעודה פאר מען גייט שלאפן וואשט מען אויס די דישעס מיט קאלט וואסער אז צופרי זאל מען האבן. היינט פירט מען זיך נישט אזוי, ביי אונז פירט מען זיך אזוי, ביי אונז גייט מען קיינמאל נישט שלאפן נאר ווען אלעס אלעס גרייט פאר מארגן איז שחרית, נאך צופרי סעודה מעג מען נאך אלץ וואשן, אויב דו גייסט עסן שאלעשידעס אין די דישעס, מדיחן לאכול בהן בצהריים, בצהריים איז מדיחן לאכול בהן במנחה, אבער מן המנחה ואילך שוב אינו מדיח, ווייל דו גייסט שוין נישט דארפן האבן פאר שבת, ביסט דאך מכין פאר חול, אבל כוסות וקיתוניות וצלוחיות, מענטשן טרינקען דאך א גאנצע צייט, מען טרינקט דאך א גאנצן טאג, איז מדיח והולך כל היום כולו אפילו נאך מנחה לפי שאין קבע לשתיה. אז מען רעדט שוין פון סעודת שבת און מיר האבן דא אזא צוקערדיגע דף, אזא שיינע דף, אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא כל המקיים שלש סעודות בשבת, ווער ס'עסט דריי סעודות שבת ניצל ווערט ער געראטעוועט משלש פורעניות פון די צרה וואס גייט זיין פאר משיח וועט קומען חבלו של משיח, אזוי ווי חבלי לידה פאר א פרוי האט א קינד גייט זי דורך א שוועריקייט אזוי פאר משיח וועט קומען וועט זיין חבלי. חבלי לידה פון משיח, ווער ס'וואשט זיך סעודת שבת און ער פרייט זיך ביי די סעודת שבת און מדינה של גיהנם און מלחמת גוג ומגוג, סעודת שבת דאס איז א יסוד אין אידישע לעבן, מ'זיצט ביי די סעודה און מ'פרייט זיך, אזוי ווי שטייט אין זוהר הקדוש פרשת ויקהל, און ס'איז דא אידן וואס פירן זיך צו זאגן דעם שטיקל זוהר ביי די סעודה, ר' שמעון איז געזיצן ביי די סעודה והוה חדי און האט זיך געפרייט. והוה אמר דא היא סעודתא דמהימנותא, יעצט א סעודה פון אמונה, אונז גלייבן מיר אינעם אייבערשטן, אז די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט, והוה אמר און ער האט געזאגט, אז תתענג על השם, דא היא סעודתא דמהימנותא, מחבלו של משיח כתיב הכא שטייט יום, שטייט אכלוהו היום, וכתיב התם הנה אנכי שולח לכם. את אליהו הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא, זעה איך יום יום ווי ווערט ער געראטעוועט פון דער מדינה של גיהנום כתיב הכא יום וכתיב התם יום עברה היום ההוא, עס וועט קומען א טאג פון צארן און מלחמת גוג ומגוג כתיב הכא יום וכתיב התם ביום בוא גוג. זאגט די הייליגע גמרא אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי כל המענג את השבת ווער ס'פרייט זיך שבת ער האט א פארגעניגן שבת אין ענגליש זאגט מען ער ענדזשויט זיך שבת נותנים לו נחלה בלי מצרים מ'געבט אים א נחלה א רחבות אן קיין עק ס'דא אמאל א מענטש ער פארדינט געלט אבער ביז דא ער פארקויפט מילך וואס קענסטו שוין מאכן פון מילך.

און נישט מער, אייבערשטער זאגט פאר אברהם אבינו, וואק אריבער די לענג און די ברייט פון ארץ ישראל, ולא כיצחק שכתוב בו כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, דווקא הארצות האל, אלא כיעקב שכתוב בו ופרצת ימה וקדמה, צפונה ונגבה, אן קיין עק, מערב מזרח צפון דרום. רב נחמן בר יצחק אמר, א מענטש איז מענג את השבת ניצל משעבוד גליות, ער ווערט נישט אונטערטעניג ווען ער איז אין גלות, כתיב הכא והרכבתיך על במתי ארץ, וכתיב התם ואתה על במותימו תדרוך, אמר רבי יהודה אמר רב כל המענג את השבת נותנים לו משאלות לבו, מען געבט אים וואס ער דארף, וועגן דעם קומט די יצר הרע פאר שבת, קלאפט אראפ די מוט פון א מענטש, ער בלאזט שוין, פארוואס? אה, האסט נאכנישט געמאכט, איך האב דיר געהייסן מאכן די קוגל, וואס איז דען דאס סתם א קוגל?

אדער איך מאך עס יעצט. עונג זה איני יודע מהו, וואס מיינט עונג? ווייל כשהוא אומר וקראת לשבת עונג, זע איך שוין וואס איז עונג שבת. אה! וואס איז עונג שבת? במה מענגו, וואס זאל איך עסן? וואס מיינט עונג שבת? רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אמר, בתבשיל של תרדין, א גוטע וועדזשטעבל סעלעד, ודגים גדולים און גרויסע פיש, ושומין וראשי שומין, און קנאבל. זאגט רשי חשובים היו להם, דאס איז געווען פאר זיי חשוב, און למעשה שטייט דאך אזוי אז מען זאל עסן יעדע, אין שולחן ערוך שטייט פלייש, פיש, וויין, רב חייא בר אשי אמר רב, אויב איינער האט נישט קיין געלט אפילו דבר מועט אויב לכבוד שבת עשאו הרי זה עונג, האסט נישט קיין געלט אבער כ'האב עס געמאכט לכבוד שבת איז עונג, מאי אמר רב פפא כסא דהרסנא, סארדינס, קליינע פישעלעך, כבוד שבת האב איך זיך געקויפט. אז מ'רעדט שוין פון די שיינקייט פון שבת אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל המשמר שבת כהלכתו, אויב איינער היט אפ שבת אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, זיי האבן זיך אנגעפאנגען צו דינען עבודה זרה, די דור אנוש, זאגט רשי התחילו לעבוד עבודה זרה, אז הוחל לקרא וכו'. מוחל לו איז מען אים מוחל שנאמר אשרי אנוש יעשה זאת שומר שבת מייחל לו אל תקרא מחלה לו אלא מוחל לו אמר רבי דמר אב אילן מלא שומר ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהן אימה ולשון וואלטן אידן געהיטן די ערשטע שבת וואלט נישט געווען אין זיי קיין שום אומה ולשון שנאמר ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקט, שוין, שוין געווען מענטשן דתן ואבירם, אייבערשטער האט געזאגט שבת פאלט נישט קיין מן, און זיי זאגן ניין, זיי האבן אויסגעווארפן מן פרייטאג און מחלל שבת געווען, וכתיב בתריה ויבא עמלק, אמר רבי יוחנן משום רב שמעון בר יוחאי אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן וואלטן די אידן געהיט שבת, צוויי שבתים מיד נגאלין, וואלט גלייך געווען די גאולה שנאמר כה אמר השם, לסריסים אשר ישמרו את שבתותי, א לשון רבים, וכתיב בתריה והביאותים אל הר קדשי, ושמחתים בבית תפילתי, וועט קומען די גאולה, יעצט וועט מען זעהן, מען גייט אריינפארן דא פון שבת, און מען וועט זעהן נאכדעם ווי אלע אמוראים האבן געזאגט, אזויווי איך קען באשטיין צו זיין אין גן עדן מיט די סארט מענטשן, אמר רבי יוסי, יהא חלקי, איך וויל האבן א חלק, איך וויל האבן א פארט, איך וויל זיין פארט מאוכלי שלש סעודות בשבת, פון די מענטשן וואס עסן דריי סעודות אין שבת, זיי האבן זיך מחיה געווען מיט די מיט די עסן דריי סעודות שבת, דאס קענסט דאך טון, א מענטש זאגט איך קען נישט לערנען קיין רציפות, איך קען נישט דאווענען קיין לאנגע דאווענען, עסן קען איך. איך וויל האבן א חלק אין די וואס עסן דריי סעודות שבת, אמר רבי יוסי יהא חלקי מגומרי הלל כל היום, איך וויל האבן א חלק פון די אלע וואס זאגן הלל יעדן טאג, פרעגט די גמרא הלל יעדן טאג? איני, טאר דאך נישט זאגן הלל יעדן טאג, ואמר מר הקורא הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף, ער מאכט ליצנות פונעם אייבערשטן, זאגט רשי ווייל די נביאים האבן מתקן געווען די פרקים פאר שבח והודאה, א מענטש זאגט עס יעדן טאג, מאכט ער אזוי ווי כמזמר שיר ומתלוצץ. זאגט די גמרא ניין, ער מיינט צו זאגן כי קאמרינן בפסוקי דזמרה, זאגט רשי שני מזמורים של הילולים, הללו את ה' מן השמים, הללו קל בקדשו, איך וויל האבן א חלק מיט די מענטשן וואס דאנקען דעם אייבערשטן. אונז ווער אונז ווערן מיר פארשעמט אביסל פון דעם ניין ווייל אונז האבן מיר האבן א חלק אין א ביזנעס, אונז האבן מיר א חלק אין סטאקס, אונז האבן מיר א חלק אין אין אין.

אבער איך טראכט wow שטעל דיך פאר איך וואלט ווען געאונט די בילדינג און זיי זאגן שטעל דיך פאר איך וואלט א חלק מיט די גומרי הלל בכל יום אמר רבי יוסי יהא חלקי ממתפללין עם דמדומי חמה איך וויל האבן א חלק מיט די מענטשן וואס דאווענען שחרית ביים נץ מנחה ביי די שקיעה אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מצוה להתפלל עם דמדומי חמה דאס האבן מיר שוין געהאט אין מסכת ברכות צוויי מאל די גמרא אין ברכות ס'איז א מצוה צו דאווענען שחרית ביים נץ און מנחה ביי די שקיעה אמר רב זירא מאי קרא ייראוך עם שמש זאלסט דיך באווייזן עם שמש ולפני ירח פאר די לבנה קומט ארויס דור דורים על כל פנים ואמר רבי יוסי יהא חלקי ממתי בחולי מעיים איך וויל האבן א חלק זיין מיט די צדיקים וואס זיי גייען אוועק פון די וועלט אסאך צדיקים זענען אוועק פון די וועלט פון פון פון חולי מעיים חולי מעיים

שוין, איי, פרעגן דאך אלע שלוחי מצוה אינן ניזוקין? ואמר רבי יוסי יהא חלקי ממכניסי שבת בטבריה, די מענטשן אין טבריה זאגט רשי מפני שהיא עמוקה, און מחשכת מבעוד-יום, וסבורין שחשכה, זיי זענען מקבל שבת פריער, איך וויל האבן א חלק מיט די מענטשן פון טבריה וואס זיי מיינען אז ס'איז שוין נאכט, ווייל ס'ווערט ביי זיי טונקל פריער, און ממוציאי שבת בציפורי זאגט רשי, שיושבת בראש ההר ובעוד כשהחמה שוקעת, נראה שם אור גדול ומאחרין לצאת, טייטש, ומאחרים לצאת כל מקדש שביעי כראוי לו כל שומר שבת מחללו שכרו הרבה מאד ביז זמן מחול זכור אוהבי השם המחכים מן הבלו נפש ביום שבת גזית זכור המחכים נו פון די וואס ווארטן און זאגט די הייליגע גמרא אמר רבי יוסי ביז דערווייל איז אלעס רבי יוסי זע ואמר רבי יוסי יהא חלקי ממושיבי בית מדרש פון די אלע וואס ממושיבי בית מדרש זאגט רשי חזנים מאספי התלמידים בכל יום לבוא ער רופט צוזאם די מענטשן ולא ממעמידי בית המדרש סאיז אויך דא ממונים וואס פלעגן אויסקלאפן לאנטש בראנטש איך וויל נישט ואמר ר' יוסי יהא חלקי מגבאי צדקה איך וויל האבן א חלק מיט די אלע וואס וואס נעמען צוזאם ולא ממחלקי צדקה סאיז נישט די וואס טיילן אויס זאגט רשי זאגט רשי אזוי, די וואס נעמען צאם צדקה דארפן זיין צוויי, די וואס טיילן אויס דארפן זיין דריי, יעדע קאסע, א קאסע פון צדקה, איינקאסירן צוויי, אויסטיילן דריי, פארוואס? והמחלקים אותה עליהם לבדוק לפי הצורך לכל אחד ואחד ופעמים שקרובים דעתם לרחם על זה. ווייל אסאך מאל ווילן זיי געבן פאר איינעם מער און פאר איינעם ווייניגער. ואמר רבי יוסי יהא חלקי ממי שחושדין אותו ואין בו, איך וויל האבן א חלק אין די מענטשן וואס מען איז זיי חושד אויף עפעס א עבירה און ס'איז נישט אמת, אזוי קומען זיי אפ. אמר רב פפא לדידי חשדן, מיך האט מען חושד געווען מיט עפעס א עבירה, און. ולא הוה בי, איך האב נישט געהאט די עבירה. אמר רבי יוסי, אז מען רעדט שוין פון רבי יוסי, חמש בעילות בעלתי, ונטעתי חמישה ארזים בישראל, איך האב געבוירן פינף קינדער, איך האב איינגעפלאנצט פינף טענען ביימער, ומאן אינון, רבי ישמעאל ברבי יוסי, רבי אלעזר ברבי יוסי, רבי חלפתא ברבי יוסי, רבי אבטילס ברבי יוסי, רבי מנחם ברבי יוסי. פרעגט די גמרא, והאיכא, האסט דאך נאך איינעם, ורדימס. זאגט די גמרא ניין ורדימס איז מנחם, אמאי קרי ליה ורדימס, ער האט אזא שיינע פנים ווי א רויז, שפניו דומה לורד, פרעגט די גמרא דאס הייסט למימרא דרבי יוסי מצות עונה לא קיים, נישט געהאט קיין שייכות מיט זיין ווייב ער געווען אפגעטיילט נאר פינעף מאל האט ער געהאט שייכות, אלא אימא חמש בעילות בעלתי ושניתי, און פון דעם איז געשען זאגט רשי כדי שיהיו זכרים, ווייל די גמרא זאגט דאך מסכת עירובין, הרוצה שיהיו בניו זכרים יבעול וישנה, פון דעם איז ארויסגעקומען די פינעף צדיקים, אז מען האט אזא טאטע.

פארוואס גערעדט איידל, זאגט רשי אף שיחת חולין שלי, יש ללמוד הימנה חכמה. וואס איז די ווייב? ס'איז מיין שטוב, זי פירט די שטוב. זי איז די שטוב, סאו וואס דארף איך מיך קריגן מיט איר? וואס דארף איך מיך קריגן? זי איז די שטוב, וואס גייט דיך אן זי וויל זאל ליגן אזוי? וואס גייט דיך אן, זי וויל דער טיש זאל ליגן אזוי, וואס דארפסטו מאכן מיט דעם א גאנצע עסק? פרעג דיך, ס'איז מיין שטוב, דארף איך איר מכבד זיין? אז איך וויל איר מכבד זיין וועט ארויסקומען חמשה ארזים. אמר רבי יוסי מימי לא נסתכלתי במילה שלי, איך האב קיינמאל נישט געקוקט אויף מיין ברית מילה, זאגט רשי מרוב צניעות. פרעגט די גמרא איני? סאו דאס איז געווען רבי יוסי'ס זאך? פארוואס דעמאלטס רופט מען אים נישט רבי יוסי הקדוש? די גמרא פרעגט פארוואס רופט מען רבינו הקדוש?

האב איך מיך אויסגעטון אונטער די דעק, סאו די דאך האט נישט געזען די אנדערע זייט פון מיין קלייד, אלץ געווען צניעות'דיג, זאגט רשי כשפושט חלוקו, כמו שהוא לובשו דרך ראשו, מחאת האט געטוישט משום צניעות, געזעצן אין בעט, דאס איז די די חסידישע אידן גייען מיט אזעלכע לאנגע קליידער, קען אפילו ווען מען טוישט זיך ביסטו קיינמאל נישט אפן, ואמר רבי יוסי מימי לא עברתי, די זעלבע זאך מיט ביינאכט קליידער, די די נאכט קלייד. קענסט זיך אלץ אויסטון, קענסט זיך אלץ איבערטון, ואמר רבי יוסי מימי לא עברתי על דברי חברי, וואס טייטש? אז לא עברתי על דברי חברי, יודע אני בעצמי שאיני כהן. אבער אם אומרים לי חברי עלה לדוכן, אני עולה. אלע שטעלן זיך שוין וואס הייסט, ביסט דאך א זר. זאגט תוספות לא ידע ר' יוסי מה איסור יש בזר העולה לדוכן אם לא משום ברכה לבטלה שלכהנים אמרה תורה לברך את ישראל נאכאמאל אלע שטעלן זיך שוין וואס הייסט נו הערשי? וואס הייסט ער וואלט ארויפגעגאנגען דוכנ'ען? ער ברענגט דא פון תוספות הרא"ש אז ער האט עס געזאגט בלשון גוזמא אפילו מען וואלט מיך געהייסן גיין די איך וואס מען האט געזאגט האב איך געטון דער רבי האט דאך געזאגט אויף ר' נתן אז ר' נתן האט געהאט די מעלה ר' נתן פאר איינעם קוק אן וואס ער וואס ער איז ביי זיך גארנישט קוק

יוסי האלט אז אפילו א שלעכטע זאך וואס מ'זאגט פאר א צווייטן, אויב וואלט איך עס ווען געזאגט פאר יענעם אין פנים, איז עס נישט קיין לשון הרע. לאמיר צוריק גיין, אמר ר' נחמן, תיתי לי, די אייבערשטער זאל מיר באצאלן שכר דקיימתי שלש סעודות בשבת, איך האב יעדע וואך געגעסן דריי סעודות שבת, זאגט דער הייליגער רבי, ר' נחמן, דער רבי בעט מיר מיר זאלן עסן דריי סעודות שבת, זיך וואשן, אמר רב יהודה תיתי לי דקיימית עיון תפילה, איך האב מקיים געווען עיון תפילה, וואס מיינט עיון תפילה? עיון תפילה זאגט תוספות, איך האב אינזין וואס איך דאווען. אמר רב הונא בריה דרב יהושע תיתי לי דלא סגינא ארבע אמות בגילוי הראש, קיינמאל נישט געגאנגען אן קיין קאפל ד' אמות, דף קי"ח אמר רב ששת תיתי לי דקיימית מצוות תפילין כ'האב מקיים געווען מצוות תפילין רשי זאגט שלא הלך ד' אמות בלא תפילין אויך ביי ציצית זאגט רב נחמן תיתי לי דקיימית מצוות ציצית די צדיקים האבן זיך מחיה געווען מיט ציצית מ'האט זיך מחיה געווען מיט תפילין מ'האט זיך מחיה מ'האט זיך מ'האט זיך מחיה געווען מיט שאלעשידעס מ'האט זיך מחיה געווען מיט א קאפל אמר ליה רב יוסף לרב יוסף בריה דרבה רב יוסף האט געפרעגט רב יוסף די זון פון רבה אבוך במאי זהיר טפי וואס איז דיין טאטע? אמר ליה בציצית, יומא חד הוה קא סליק בדרגא ארויף אויפן לייטער איפסיק ליה חוטא, ולא נחית איז ער געבליבן שטיין ואתא כמה דלא רמיה, ביז מען איז געקומען מען האט אים געברענגט א נייע ציצית. נאך צוויי דריי שורות, ואמר אביי תיתי לי, אביי איז דאך געווען א גרויסער ראש ישיבה, די אייבערשטער זאל באצאלען דכי חזינא צורבא מרבנן און איך זעה א יונגער תלמיד חכם, דשלים מסכתא ענדיגט א מסכתא, רש"י זאגט שגרסה, ער האט געזאגט שגרסה, קיין רש"י, נישט שלמדה, שגרסה, עבידנא יומא טבא לרבנן, זאלסט פרעגן דיין חבר גאלד וואס ער זאגט אויף דעם שגרסה, עבידנא יומא טבא לרבנן, מאך איך פון דעם א יום טוב, זאגט רש"י אויבן לתלמידים, ראש ישיבה היה. אמר רבא תיתי לי דכי אתא צורבא מרבנן לקמאי לדינא ווען ס'קומט צו מיר א א א א תלמיד חכם צו א דין, לא מזיגנא רישא אבי סדיא איך לייג נישט אראפ מיין קאפ אויפן קישן כמה דלא מהפיכנא בזכותיה ווילאנג איך זוך צו אים קענען זאגט רשי שחיבת חכמים עלי ער האט ליב געהאט תלמידי חכמים, זאגט רשי ער לייגט נישט אויף די קישן עד שאראה אם יש בדבריו לזכות זיך קענען מזכה זיין, אמר מר בר רב אשי פסילנא ליה לצורבא מרבנן לדינא איך בין פסול איך קען נישט זיין א דיין ווען ס'קומט א תלמיד חכם, אזוי ווי איינער האט ליב געלט קען ער נישט זיין ביי די דין תורה ווייל ער גייט יענער זיין משחד, איך קען, מאי טעמא. דחביב עלי כגופאי, איך האב אים ליב אזוי ווי מיר אליינס, ואין אדם רואה חובה לעצמו, איך קען נישט זען אין אים קיין שלעכטס, דאס זענען געווען די צדיקים, זיי האבן ליב געהאט אידישע קינדער, זיי האבן ליב געהאט תורה, זיי האבן זיך מחיה געווען מיט מיט פשטות יהדות, דאס דארף מען אריין ברענגען אין אידישע קינדער בפרט א מלמד, זינגען מיט די קינדער א מחיה ציצית, א מחיה קאפל. אוי א מחיה ציצית, אוי א מחיה ציצית, א מחיה איך גיי ציצית, און נאכדעם זינגט מען א מחיה קאפל, און שקויעך באשעפער אז איך גיי מיט ציצית, העלף איך זאל אייביג אנטוהן מיין ציצית, און זיך אייביג פרייען מיט די ציצית, און זיך אייביג פרייען מיט די קאפל. און וואויל איז דיר אז דו, אז דו, אז דו, וואס ברענגסטו דא? וואס איז עס? כ'הער נישט. ווער האט אים, ווער באצאלט עס? כ'הער נישט. זאל עס שוין צוריק טראגן. שוין, לייג עס שוין צוריק אין די קאר, שוין צוריק טראגן. ווער באצאלט עס? כ'ווייס נישט. איך דארף א זייגער? כ'ווייס נישט. שוין צוריקטראגן. שוין, די אייבערשטער העלפט, מ'האט זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא. איך האף צום אייבערשטן צו מאכן א שיינע סיום בעזרת השם. קען מען נוצן דעם נייעם בנין? יאפ, ער פרעגט מיך איך וויל אראפברענגען דא מענטשן, זאג איך אים דאס איז קעגן מיין ער וויל אראפברענגען דא, איך וויל נישט זאגן קיין נאמען, זינגערס, וואס וויל מען אפשר יער, ספאנסער, איך דענק אז ס'פאסט זיך נישט, אפילו דאס ברענגען געלט וועל איך ארויס וואקן פון דארט, איך האלט נישט פון דעם, כ'עקל זיך פון דעם, זיי נעמען אפאר אינגעלייט, זיי זאלן זינגען, מאכן לעבעדיג, פרייליך, כ'עקל זיך פון דעם.

אז מען איז זוכה, מען כאפט זיך ארויס אינמיטן טאג, מען לערנט אביסל גמרא, דאס בלייבט. כ'ווייס נישט וואס דו האסט פון דיין גאנצע טאג היינט, וויפיל געלט דו האסט געמאכט היינט, וויפיל געלט דו האסט דערלייגט היינט, אבער דאס בלייבט. דאס בלייבט. אז דו קענסט דאס מסביר זיין פאר אינגעלייט, איך זוך דא צו, איך זוך דא צו משתלט זיין אויף איינעם? וואס בויעסטו דיך דירה? וואס דארפסטו פון דיין דירה? וואס נאך א כפירה ווילסטו מאכן? הלוואי הלוואי דו קענסט אריין ברענגען א יונגערמאן קויפט זיך א דירה'לע קאסט אים נישט קיין סאך געלט קאסט אים נישט קיין סאך טעקסעס קאסט נישט קיין סאך געלט קאסט נישט קיין סאך טעקס בויען פאלאצן קברים וואס האט מען מתפלל געווען וואס האט מען געהאט נעכטן מען האט מתפלל געווען על השרון שלא יהיו בתיהם קבריהם א ירושלמי געהאט א ירושלמי נעכטן דער כהן גדול מתפלל געווען אין קדשי קדשים יום כיפור א קורצע תפילה אז די הייזער זאלן נישט זיין זייער קבורות, פשטות מיינט אז זיי זאלן נישט ווערן פארפלייצט, שלא יהיו בתיהם קבריהם, א קבורה, מענטש דארף דרייסיג יאר צאלן מארגידזש פארוואס? פארוואס האט די גייסט געבן א א דריק דעם דעם וואנט און ס'גייט זיך עפענען א סוכה? גייסטו דרייסיג יאר ארבעטן אווער טיים צו קענען באצאלן די מארטגעדזש? איך דארף נישט צוזאם שטעלן א סוכה פאר סוכות, איז דאס געשען? אבער דרייסיג יאר, איך זיץ מיט די פיס ארויף אביסל, מיין ווייב, מיינע קינדער, איך קען איך זאל קענען זען, איך זאל קענען קוקן אויף זיי. דו ווייסט וואס מיינט א מארטגעדזש זאל לעכערן מיין קאפ?

איז וואס? טשוז א רבי, טשוז א ראש ישיבה. ער פרעגט מיך פריער, אפשר וועט דא געשען די זעלבע זאך וואס איז געשען ביי ענק? דא וועט ארויפגיין די פרייזן אזוי ווי דארט. זאג איך, עס קען נישט געשען. חוץ אז ס'זיך אנהייבן בליען געלט. ענקער רב דארט קען נישט זאגן פאר פאר פאר די מענטשן ווייל ער האט מורא פון פארלירן מענטשן פארלירן געלט אויב טוט ער אויב וויל ער טון וואס די רצון השם איז זאגט ער פאר די בעלי בתים פיין איך גיי יעצט ערגעץ אנדערש מיט צען מענטשן וואס ביזדערווייל דארף איך נישט קיין געלט און ביזדערווייל דארף איך נישט קיין מענטשן און דער אייבערשטער וועט מיר העלפן ווייטער איז ווער ס'וויל קומען דא און און און האף צום אייבערשטן ס'וועט בלייבן אזוי נישט ארויפציען די פרייזן מען קען וואוינען פשוט ביליג אזא הארטע, די הויז דארף מען מאכן א מוזיעם פון דעם ווייזן פאר יעדן יונגערמאן קוק קוק אן א יונגערמאן בויעט א הויז ער קען גארנישט קען נאכנישט אין פֿינף יאר ארום ווען ער גייט מוזן צאלן מארגעדזש געשאכטן ווערן ביידע סימנים וואס איז שלעכט קויפן פשוט? פרעג דיך. האסטו מיר ארויסגעשלעפט דא צו מאכן א שטעטל צו מאכן דא טייערע הייזער? פרעג דיך. מענטש זאל קענען וואוינען, קען זיך שוין צוריק גיין פאר רענט אין וויליסבורג און שוין. מענטש קען וואוינען דא האט א הרחבת הדעת אביסל און ס'קאסט אים נישט דאס לעבן. מ'גייט, מ'גייט שוין באלד אהיים. כ'מיין דו ביסט נאך פון די ערשטע. א מענטש לעבט זיבעציג יאר, וויפיל איז די האלב פון זיבעציג? איך בין שוין פון די אנדערע זייט.